רבותי, עטץ יעדער איז דאך דזשעלעס אויף אונזער סוקסעס, זייטס נישט אזוי דזשעלעס, ס'האט איינער אמאל געזאגט, בלייב געזונט, איך פאר שוין, זאגט יענער, איך בלייב נאכנישט געזונט, איך פאר נאכנישט, זייטס נאכנישט אזוי דזשעלעס. רבותי, די בעסטע פלאץ צו זיין א פעדעפייל איז נאכאלץ ביי די אידישע געגנט, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי, מאנראו, סטיל די בעסט פלעיס, יו פעי נאטינג, קענסט טשעפען וויפיל קינדער דו ווילסט, קענסט מיט זיי טון וואסער א מין פארברעכן דו ווילסט, ענד יו געט עוועי וויט איט.

געזאגט אויף די קינדער זאגט מען נאך אין די שטאט זאלן נישט נאכגיין ס'איז עפעס על פי קבלה איז דא אזא זאך אז קינדער זאלן נישט נאכגיין ווייל די אלע ניצוצין וואס טאמער האט ער פוגם געווען בברית איז די אלע קומען דאך שרייען טאטי די ביסט דאך מיין טאטע די האסט דאך מיך באשאפן יעצט איז דא א מעשה מיטן בעלגישן קייזער איז דא א מעשה אז ער האט געטוהן וואס מען טאר נישט מיט עפעס איינע פון די חשוב'סטע משפחות איך הער זאגן אז איר פעטער איז גאר געווען אין מצרים אין אידזשיפט איז ער גאר געווען דער פריים מיניסטער. עניוועי, זי האט אנגעשוואנגערט און יעצט איז דא א פרוי וואס איז אלט פערציג יאר און זי זאגט אז דאס איז מיין טאטע, ס'איז אויך איר טאטע. די גאווערמענט האט יעצט באשטעטיגט אז מ'מעג אים סוען פאר א DNA. מ'וויל טאקע וויסן אויב ס'אמת, ווייל טאמער האט ער עס געטון איז עס א חורבן. ווייס נישט וואס מ'וועט אים טוהן, אבער קודם ס'ווייזט די מאראל אפילו ביי די גרויסע מענטשן ס'ליגט אין דר'ערד, פונקט ווי ביי די רבנים להבדיל. עניוועי, שרייען די ניצוצין, די טיפה זרע, די טיפת קרי מיט די זרע לבטלה שרייען דו ביסט מיין טאטע, זאגט מען די קינדער זאלן שוין נישט נאכגיין, דארף נישט האבן זאלן אים טשעפען א גאנצן וועג, די פרוי גייט ביז צום בית החיים און די משפחה גייט ביז צום קבר, אבער נאכדעם דעקט מען אים צו, מ'לאט אים דארטן שלאפן אליינס, דעטס איט. און זאגן די מוסר ספרים די זעלבע דא אויכעט, מען ארבעט פארן הויז, פאר די פרוי, פאר די קינדער, בסוף זיצט טרעפט מען זיך אליינס אין קבר, וואס מען נעמט זיך מיט פון די וועלט תורה ומצות ומעשים טובים האט מען און וואס נישט נישט, סאו זיין טאטע און מאמע פלעגן קומען יעדעס מאל די מאליק, יואל מאליק, און למעשה האבן זיי זיך מייאש געווען זיי קומען נישט מער, דעטס איט, אדער זענען אין קאנטרי, עניוועי מען האט אפגעשטופט זיין קעיס, דאס איז געווען א שנעלע דיעל, נאכדעם איז געווען דער שווערע דיעל איז געווען דער בעלזער מנחם מענדל דייטש, קודם איז געקומען דארט אפאר באבובער יונגעלייט, ווייל ס'איז געווען א דיעל, כ'האב ענק געזאגט ס'איז געווען א דיעל, יעצט, נארמאל איז אים געשטאנען צו זיצן זיבן יאר, יא? איר ווייסט וויפיל ער האט באקומען? ער האט באקומען זעקס חדשים! פארוואס? ווייל מ'האט געלייגט פרעשור, די קראקעראקעראטשטשינער, דא זענען ביידע באבובער שולדיג, סיי די קראקעראטשינער, ווייל איינער איז א קראקעראטשינער און דער אנדערער איז באבוב פארטי-עיט סטריט, זענען ביידע שולדיג אין די. אומשולדיג בלוט וואס מען פארגיסט ביי אידן. עניוועי, סאו זיי האבן געזאגט, מען האט געלייגט פרעשור, זענען זיי געקומען אז זיי ווילן נישט ווייל ווייל די קינדער מוזן שטיין אויפן סטענד, דער אמת איז זיי ווילן נישט ווייל זיי ווילן נישט מען זאל וויסן ווער זיי זענען, נאר דאס איז א סוד פאר גאנץ בראד, קיינער איז נישט דא אין די שטאט וואס ער ווייסט נישט ווער די דריי וויקטעמס זענען, און מען ווייסט ווען איך זאג אז איינער וואס איז נישט געקומען פאראויס איז א וויקטעם פון. ר' בנציון'ס משפחה, ר' בנציון'ס משפחה דארט און דער וויקטים, ווייסט יעדער, ס'איז נישט, כ'האב נישט געהערט נאך ביז יעצט איינער זאל מסופק זיין ווער דאס איז, נארוואס, א סוד פאר גאנץ בראד, און מ'שפילט דא גוט און מ'וויל נישט קומען פאראויס. פיין, עס קען זיין מ'איז נישט געקומען פאראויס ווייל מ'וויל נישט די קינדער זאלן שטיין אויפן סטענד, און קען זיין מ'האט באקומען געלט, קען זיין ס'איז געווען א דיעל מיט געלט אויכעט, ווייל געלט האט דאך דא גענוג, ס'איז דא א רייכער פעטער, בעלז איז א רייכע חסידות. סאו איז מען האט מען געמאכט זיכער אז מען האט געמאכט א דיעל, פיין האסט געמאכט א דיעל נאו פראבלעם, ער האט באקומען זעקס חדשים נאר ער איז צען יאר אויף פראבעישאן ער בלייבט א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, צען יאר פראבעישאן מיינט ער מיז זיך יעדע וואך גיין מעלדן צו די פאליס און ער קען נישט ארויספארן, ער האט זיינע לימיטעישאנס, ער איז א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער ער דארף אויסגיין מיט א מיידל ער דארף זיכן א שידוך ער איז אויף צרות. און איך וויל נאכאמאל זאגן פארן אנטווערפענער רב, רב שיף, דיין דיין איידעם איז א ברודער פון אים און דער זעלבער חזר וואס האט מאלעסטעט אים האט יענעם מאלעסטעט אזוי אלעס ווייסט מען ס'איז נישט קיין סודות סאו בקיצור נעם קער פון דיין איידעם אויכעט פאר מען וועט אים טרעפן אז ער טוט אנדערע מעשים אשר לא יעשו וואס ווערט געטון דורך רבנים. עניוועי, מען האט אים געגעבן זיינע זעקס חדשים, ער דארף קומען אין קאורט, מארגן דארף ער סערענדערן זיין פעספארט און נאכדעם דארף ער קומען אין קאורט, מען האט אים געמאכט א דעיט, כ'מיין ס'איז דעם דרייסיגסטן סעפטעמבער, אבער איך וויל ענק נאך זאגן, דאס איז גראד נאך די ימים טובים, האט מען אים געגעבן א דעיט אז ער גייט, מען גייט אים אריינטראגן אין דזשעיל סיקס מאנטס, און נאכדעם וועט ער זיין א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער פלאס ער וועט זיין צען יאר פראבעישאן. פיין, דער אמת איז ווען מען לייגט אלע חזירים אויף פראבעישאן פאר זיי סטרייקן קינדער וואלט אויך גוט געווען, נאר ער האט שוין געסטרייקט, ס'איז א רחמנות, נאר וואס, בטוח אני באלה, איך בין זיכער אז ער וועט נאכאמאל מעסן אפ, די שאלה איז נאר צו מען וועט נאכאמאל האבן חברה וואס וועלן האבן קארעדזש צו קומען, דאס איז די גאנצע זאך, אבער הי איז גאנא מעס אפ, דאס איז קיין ספק נישט. יעצט האב איך געוואלט זאגן דעם בעלזער רב, איר האט אים געשיקט דעם טלית קטן, איר האט אים געשיקט די אונטערהויזן, יעצט דארפט איר אים שיקן פעמפערס, ווייל די גוים גייען אים טון כאשר זמם וכאשר עשה, די זעלבע וואס ער האט געטון מיט די קינדער, ער האט מודה געווען אין קאורט, ער האט געפליעד גילטי, ער איז מודה, ער האט געטאטשט יד האוחז באמה תקצץ, ער האט געזאגט ער האט זיך געשפילט און ער האט געטון אלע מעשים אשר לא יעשו, ער האט אלעס מודה געווען. סאו בקיצור איך האלט איר דארפט אים שיקן בעלזער רב אסאך פעמפערס איר זאלט אים נישט שיקן אייער טלית קטן מיט אינטערהויזן דאס וועט אים גארנישט העלפן שיקט אים פעמפערס ווייל ער וועט אסאך פעמפערס ברויכן און שיקט אים אויכעט פרעפערעישן עיטש ווייל די חברה גייען אים טוהן די זעלבע וואס ער האט געטוהן מיט די קינדערלעך רחמנא לצלן און בעלז איז נאך געקומען זיך דארטן אננעמען פארן גראדע פון וועלט איז נישט געקומען אסאך, פון באבוב איז געקומען וואס זיי האבן געוואלט מען זאל זעהן וואס דארטן גייט פאר. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן א קשיא פאר די קראקראקראטשאטשינער, זאג מיר, דו ראובן, פשי ראובן, דו פערד, דו בהמה, דו רשע, דו נבילה, דו זעהסט וואס ס'גייט פאר אין דיין שטאט, דו זעהסט וואס גייט פאר אין דיין חסידות, דו זעהסט אז דיין רבי דער קראקראטשינער און אינאיינעם מיט דעם ציון באבובער לאזט נישט אז מ'זאל קומען פאראויס, סאו דו האסט געהאט א פראבלעם מיט מיין האטליין? לאמיך פארשטיין. וואס האסטו געהאט א פראבלעם מיט מיין פארוואס האסטו מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן פון די גאנצע שטאט? דו מיינסט ס'וועט דיר אזוי גרינג אנקומען? ווארט צו יבוא יומו, דעסט באצאלן פאר דעם טבין ותקילין, נישט קיין געלט, דעסט באצאלן וואס דער אייבישטער האט כאשר יעשה לך אלקים. דו רשע, דו מנוול, דו לאו-לייף, דו האסט נישט געטון גארנישט פאר אידישקייט, האסט געהאט גענוג שכל חתונה צו האבן מיט נפתלטש'ס טאכטער, און דעטס אָל וואָס דו האָסט געקענט. קומסטו אַרויסוואַרפן יענעם, אַ קראַליער, אַ מענטש? איך האָב געבויעט מער מקווהס אין מיין לעבן וויפיל האָר דו האָסט אין דיינע פּייעס. איך האָב מכשיר געווען און גע'פסל'ט און זיך געשלאָגן און כ'האָב פאַרראָכטן. דו שמוציאַן וואָס דו ביסט! דו שעם דיך וואָס דו האָסט געטון. נאָר וואָס? דאָס איז לא ניתן לשוב. וואַרט שוין צו וואָס דו וועסט נאָך האָבן פאַר דעם. סאָ יעצט וועט עטץ זען אַז ס'איז נאָך אַלץ די בעסטע פּלאַץ צו זיין דאָ ביי אונדז. אין א היימישע געגנט איז נאך די בעסטע פלאץ צו זיין, די קינדער זענען נאך פרי פאר אלל, אנפארטשענעטלי. סאו האטס א גוטן טאג, דאס איז נאר אן עמורדזשענסי, זייטס געזונט.